הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף ס"ג, זיבן שורות פון אויבן, אונז האמיר געהאט אין די משנה אז ביים ערשטן בית המקדש פלעגט מען זאגן ברוך השם אלהי ישראל עד העולם, צווייטן בית המקדש ווען עס האט זיך אנגעפאנגען מיט די צדוקים מיט די כופרים, האט מען שוין געזאגט געזאגט איז נאר דא איין וועלט האט מען זוכט אין וואלן וואר דו וואלן פרעג די גמור קאל קאך לאמו פארוואס מאכט מען אזא לאנגע ברוך אין באשא נקדש וואס דער סיום א ברוך אנדערש ווי מען מאכט ביי אין ברוך איז עפער די גמור לפי שיין אוינן או מיין ביי מקדש אין באשא נקדש אין די באלטפער געזאגט בורי חתו השם חוין אין אדו אס בורי חתו השם רויצה בישיבו האט מען געזאגט או מיין וואס האט מען געזאגט? מען האט געזאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. קען דאך נישט זיין אז די וואס ענטפערן זאלן זאגן מער ווי די ברכה. די ברכה איז אזא פיצקעלע ברכה, און די גאנצע עולם זאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וועגן דעם האט מען געמאכט א לאנגע ברכה, כדי אז ס'זאל זיין, ווי זאגט מען עס, פאפערעישן? אה, וואס שרייב, וואס איז די ריכטיגע ווארט? פאפעראציע? ס'זאל זיין געלעוועלט. זאגט די גמרא, ומנין שאין עונין אמן במקדש, ווי ווייס איך טאקע אז מען זאגט נישט קיין אמן אין בית המקדש, שנאמר, עס שטייט ביי נחמיה, קומו ברכו את ה' אלוקיכם, קומט דאנקען דעם אייבערשטן מן העולם,

יכול זאגט די ברייתא כל הברכות כולן תהא להם תהלה אחת אויף אלע ברכות זאל מען נאר איין מאל ענטפערן תלמוד לומר ניין ומרומם על כל ברכה ותהלה על כל ברכה וברכה אויף יעדע ברכה תן לו תהלה מ'ווארט נישט ביז סוף פון די ברכות איז נאך אמאל וואס זענען מיר געבליבן אז אין בית המקדש וויבאלד מען האט נישט געזאגט קיין אמן, מען האט געזאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, האט דער מברך געדארפט זאגן אביסל א לענגערע ברכה. מען הייבט אן א פרישע גמרא ווער ס'וויל מיטהאלטן. ס'איז געשטאנען אין די משנה אז מען האט מתקן געווען אז מען זאל זיך באגריסן מיטן אייבערשטנ'ס נאמען. ווי לערן איך עס? וואס די פסוק? וואס איז געשטאנען אין די משנה נאר ווער געדענקט? התקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם, ש שנאמר. שנאמר אַז עס שטייט ווען איך בוי אַז בומי בייס לעכן ווען יום מיר לאקויטער אין אַ שמע מוכן ואומר, איך האב נאך א פסוק, אז גדעון האט באגריסט דעם מלאך, השם עמך גיבור החיל, יעצט פרעגט די גמרא מאי ואומר, פארוואס דארף, וואס איז שלעכט מיט די פסוק פון בועז, פארוואס קען מען נישט ארויסלערנען פון דעם אליינס אז מ'באגריסט, וכי תימא, וועסט דאך זאגן בועז, מדעתיה דנפשיה קאמר, בועז האט עס אליינס, אליינס אויסגעפיגערט אז מען דארף באגריסן מיטן אייבערשטנ'ס נאמען און מען קען זיך נישט פארלאזן אויף אים, תא שמע, קום און, איך האב נאך א פסוק, אז השם עמך גיבור החיל, דער מלאך האט געזאגט פאר גדעון, השם עמך גיבור החיל. איי וועסטו מיר פרעגן וכי תימא מען קען נישט ברענגן קיין ראיה פון די פסוק ווייל מלאך הוא, דער מלאך האט אזוי געזאגט דקאמר ליה לגדעון, און ער איז געקומען פונעם אייבערשטן מיט א שליחות פונעם אייבערשטן, זאגט רשי כלומר לא שאל בשלומו, ולא ברכו, אים נישט געבענטשט, אלא בשליחות קאמר מאת המקום, לבשרו שהשכינה עמו, ני ולא גמרינן מינה, איי, תא שמע, קום און, קום און נעם די פסוק אל תבוז, פארשעם נישט די מנהגים פון כלל ישראל ווייל כי זקנה אמך, זאגט רשי אל תבוז את בועז לומר מדעתו עשה, אלא למוד מזקני ישראל, לערן זיך ארויס פון זקני ישראל שנאמר,

שהפרו תורתך, און מסיפיה לרישיה מדריש, אויך איז פארקערט, טו די רצון פונעם אייבערשטן הפרו תורתך מאי טעמא משום עת לעשות להשם. אז מ'רעדט שוין פון די פסוק עת לעשות להשם, וועלן מיר האבן נאך א דרשה פון דעם, תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, הלל הזקן אומר, הלל הזקן זאגט בשעת המכניסין, בשעת, זאגט רשי, זאג א שינגערע רשי, בשעת המכניסין שאין חכמי הדור מרביצים תורה לתלמידים, עס איז א צייט וואס די גאנצע עולם נעמט צאם, ס'טייטש מען איז נישט דא ווער זאל פארלערנען פזר, זאלסטו זיך ארויסשטעלן און געבן שיעורים, אתה לשנות. פזר אתה לשנות לתלמידים, בשעת המפזרים, אז ס'איז דא קיין עין הרע גרויסע גדולים צדיקים וואס זיי זענען מרביץ תורה, כנס, זאגט רשי כנס אתה ולא תיטול שררה עליהם, דו דארפסט נישט, ווייל דאף זו לכבוד שמים, זאגט רשי, דאס איז אויך לכבוד שמים, מידת ענווה, עת לעשות להשם הפרו תורתך. און זאגט הלל ואם ראית דור אז דו זעהסט א דור שהתורה חביבה עליו אז זיי האבן ליב צו לערנען פזר לערן דו פאר זיי פאר קוק נישט אויף גארנישט שנאמר יש מפזר ונוסף עוד נישט נאר דו וועסט נישט פארלירן פון דעם, דו וועסט נאך ונוסף עוד, ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, אז דו זעסט א דור און קיינער וויל דיך נישט אויסהערן, האלא, איינער הערט מיך אויס דורך יעצט די קעמרע, אז דו זעסט א דור וואס קיינער וויל דיך נישט אויסהערן, כנס. מאך נישט די תורה פאר ביזיון, שנאמר עת לעשות להשם, הפרו תורתך. זאגט די הייליגע גמרא מיר זענען נאך אין דעם ענין, דרש בר קפרא, בר קפרא האט אזוי געדרשנט. זלת, אז דו זעהסט סחורה ווערט פארקויפט פאר ביליג, קבוץ, קויף איין פון די סחורה. קנה מינה.

דעמאלט כאפט מען די שערס, און נאכדעם גייט עס ארויפגיין. און באתר דלית גבר. אין אידיש, אין לשון קודש זאגט מען במקום שאין איש, השתדל להיות איש. באתר דלית גבר, תמן הוי גבר. א פלאץ וואס איז נישט דא ווער ס'זאל טוהן, זעה דו צו טוהן. אמר אביי, שמע מינה, איז געדרינגען אז באתר דאית גבר, אז במקום שיש אנשים, תמן לא תהוי גבר. א פלאץ וואס איז נישט דא קיין מורה הוראה, טוה פסק'ענען. אז דו קענסט לערנען, און א פלאץ וואס ס'איז יא דא א דיין, וואס דארפסטו זיך אריינשטופן די קאפ, לאז דעם דיין פסק'נען. פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז אביי דא מחדש, ס'איז דאך א פשוט'ע זאך, אז זאגט רש"י אז אל יורה אדם הלכה בפני רבו, וואס דארף אביי דאס ארויסלערנען פון א כלל, ענטפערט די גמרא לא.

כגון אליהו בהר הכרמל, אליהו אין הר הכרמל, אליהו אין הר הכרמל האט ער געטוהן זאכן וואס איז געווען הוראת שעה, אפילו וואס איז געווען מען האט דאך נישט געטארט מקריב זיין דעמאלס די קרבנות אויף במות, ווי האט אליהו געקענט נעמען און מאכן א במה? ווייל אזוי וועט ער, ווייל אזוי וועט ער ברענגען אלע אידן צום אייבערשטן. דאס איז אפילו אליהו הנביא וואס איז געקומען צו א זמן וואס דרש בר קפרא לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה א מענטש זאל אויסלערנען זיין זון א א א זויבערע א א מען זאל אויסלערנען עפעס א ארבעט ער זאל נישט קומען גנב'נען אבער זאל זיין א אומנות נקיה וקלה מאי אמר רב חסדא מחטא דתלמיותא נייען א שניידער ארבעט מיט סחורה זאגט די הייליגע גמרא תניא מ'האט געלערנט א ברייתא רבי אומר רבי זאגט איך וויל הערן פון ענק ווי קומט אריין די גמרא שוין ווי קומט אריין די גמרא רבי אומר רבי זאגט לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו א מענטש זאל נישט פארמערן קיין חברים אין די הויז ברענג נישט אריין דער אז דיין הויז זאל זיין א פריוואטע א פריוואטע שטוב, א הויז איז נישט קיין פלאץ, מ'רעדט נישט דא אמאל א מענטש רופט פאר א סעודה, הכנסת אורחים, מען זעט א בחור האט נישט ווי צו עסן, אבער פארי נישט אין דיין הויז מיט פרעמדע מענטשן, נעבעך דא אינגערמאן האט זיך געדארפט נעבעך צוטיילן, ווייל ער האט גערופן בחורים מיט אינגעלייט, און שוין, און נאכדעם די פרוי נעבעך אה. שנאמר, ווייל ס'שטייט א פסוק, איש רעים, א מענטש וואס האט אסאך חברים, להתרועע, צום סוף וועלן זיך מיט אים קריגן. שלמה המלך, חכמת שלמה, חברים, איז א דמיון. איש רעים להתרועע. תניא, זאגט מען נאך א ברייתא, רבי אומר אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו, שטעל נישט א ממונה אויף דיין פארמעגן, ווייל שאלמלא לא מינה פוטיפר את יוסף אפוטרופוס בתוך ביתו, לא בא לאותו דבר. די גאנצע פרשה וואס ער האט געהאט אז א ווייב האט אים האט האט זיך געוואלט פארטשעפענען מיט א פרעמדע מאן, ווייל ער האט אריינגעברענגט איינעם, ווי קומט אריין די גמרות? נישט ליגן. קען זיין. איך ווייס, איך ווייס נישט. תניא, זאגט ווייטער, רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, פאר וואס שטייט אין דער תורה פרשת נזיר נעבן פרשת, לומר לך, שכל הרואה סוטה בקלקולה, יעדע איינער וואס זעט די פרשה פון סוטה, יו ווי אז וואס? ווי עס פלאצט איר די בויך, און עס פלאצט איר די פיס. ווען א פרוי דרייט זיך מיט א פרעמדע מאן, און איר מאן זאגט איר אן, עס איז נישט צו דרייען, און זי דרייט זיך יא, און טרינקט איר נאכדעם אן מיט די משקה, מי סוטה, איז יזיר עצמו מן היין. איך האב אמאל געהערט זייער א זייער א זייער א שטארקע ווארט, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, פארקערט, ער מעג שוין טרינקען לכאורה וויין, ווייל ער האט דאך שוין געזען וואס געשעהט, ווער ס'האט דאך גארנישט געזען וואס געשעהט מיט עבירות, ער טאר נישט טרינקען וויין, אבער אז דו האסט שוין געזען די סוף פון עבירה, אז די בויך פלאצט און די פיס פליט אראפ און די גאנצע פנים ווערט רויט און גרין, דיר האט זיך שוין נישט, דאס העלפט נישט גארנישט, א מענטש מוז זיך מאכן גדרים וסייגים. דו קענסט זעהן די טויט פאר דיינע אויגן, וואס מיינסטו די נערסעס אין האספיטל, מיט די דאקטוירים, זיי זיי זיי פירן זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין, זיי זעהן דאך שוין די טויט, זיי זעהן זיי זעהן די מענטש, זיי זעהן די סוף, האסט אמאל געווען אין שפיטאל? זיי פירן זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין, זיי פירן זיך, דו זעהסט נישט וואס די סוף פון די מענטש איז?

דארף שוין גיין? אוי יא, דריי מינוט קענסט זיך מיטהאלטן. כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן. ווער ס'האט תרומות ומעשרות און ער געבט עס נישט פאר די כהן, סוף נצרך לכהן על ידי אשתו. דו וועסט דארפן סיי ווי סיי גיין צום כהן. אדער קענסטו קומען ברענגען דיין צדקה פאר'ן צדיק. אז נישט, וועט זיך דיין ווייב אהינשלעפן, מאכן, דארף מאכן שלום בית. שנאמר ואיש את קדשיו לו יהיו. וואס טייטש ואיש את קדשיו לו יהיו? באלד זעהן, אבער קודם ואיש את קדשיו לו יהיו, וסמיך ליה איש איש כי תשטה אשתו, און והביא האיש את אשתו, זעה איך פון דא אז דו גייסט נישט צום כהן געבן דיין צדקה, וועסטו דארפן גיין צום כהן מאכן שלום בית, ולא עוד אלא סוף שנצרך להן, ער וועט אליינס ווערן ארעמאן, א מענטש וואס געט נישט קיין מעשרות, סוף וועט זיין אז ער ווערט דער עני און די מעשר בלייבט ביי אים, שנאמר ואיש את קדשיו. לו יהיו, ער האט, אנשטאט ער זאל אוועק געבן א צענטל, וועט דער אייבערשטער נעמען די גאנצע זאך און די צענטל וועט בלייבן ביי אים. תוספות מסכת תענית ברענגט אראפ א שיינע מעשה, ער האט נישט געגעבן קיין מעשר, צום סוף איז ער געווארן ארעם. נאך א נאך א נאך א ענין ווי אזוי מ'קען ווערן רייך. על כל פנים, ווי קומט אריין די גמרא פריער?

ער דאנקט דעם אייבערשטן דיין האמת, אי נמי שמבקש רחמים מלפניו, און ביי אונז גייען ביידע פשטים צוזאמען שייע, סיי ער דאנקט דעם אייבערשטן סיי ער בעט דעם אייבערשטן, כופלין לו פרנסתו, דאפלט מען אים זיין פרנסה, שנאמר, והיה שקי בצריך, אז דו וועסט ארייננעמען דעם אייבערשטן אין דיין צרה וכסף, תועפות לך, תועפות איז א לשון פון דאפלט, רש"י לשון כפילה. רבי שמואל בר נחמני אמר, פרנסתו מעופפת לו כציפור, ס'וועט דיר קומען צו פליען פרנסה, אזוי ווי א פייגל פליעט אן קיין שום שוועריקייטן, שנאמר וכסף, תועפות, תועפות איז א לשון פון פליען. נאך א עצה טובה וואס א מענטש זאל טון בעת צרה, אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה, כל המרפה עצמו מדברי תורה. ווער ס' לערנט נישט קיין תורה, אין בו כח לעמוד ביום צרה, עס האלט מיט, אז מיר דארפן האלטן די גמרא, קען זיצן אין א שיעור גארנישט, דארף מיטהאלטן אדער זאגן די ווערטער, כל המשתף, כל המרפה עצמו מדברי תורה, אין בו כח לעמוד ביום צרה, וועט ער נישט האבן קיין כח אין א צרה, שנאמר, התרפית, אז דו ביסט. אז דו ביסט שוואך, דו לערנסט נישט קיין תורה, ביום צרה, א טאג פון א צרה צר כחכה, ס'איז נישטא ווער ס'זאל דיר העלפן, אמר רב אמי בר מתנה אמר שמואל, אפילו מצוה אחת, אפילו א מענטש איז מזלזל אין איין מצוה, זאגט רשי אם נתרפה ממנה, כשבאה לידו ולא חש להתעסק בה, צר כחכה, שנאמר התרפית מכל מקום, קען נישט אויף, פארציילט די גמרא,

כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה, ווען חנינא איז געגאנגען אין גולה היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ, עטס ווייסט די הלכה מען קען נישט מעבר זיין די יאר און מאכן חדשים אין חוץ לארץ נאר אין ארץ ישראל אין יהודה, שגרו אחריו האבן די חכמים פון ארץ ישראל געשיקט שני תלמידי חכמים אים סטראשענען ער זאל סטאפן, מאכן א איבעריאר ער זאל וויסן אז מ'טאר עס נישט טון, מ'האט געשיקט ר' יוסי בן כיפר און בן בנו של זכריה בן קבוטל, דער אייניקל פון זכריה בן קבוטל. כיוון שראה אותם, ווען ער האט זיי געזען, אמר להם למה באתם, פארוואס זענט איר דא געקומען? זיי האבן נישט געוואלט סתם אזוי גלייך זאגן אונז ווילן מיר קריגן מיט דיך, אז זיי האבן געוואלט כאפן די גאנצע עולם אויך, אמרו לו ללמוד תורה באנו, אונז זעמיר געקומען לערנען תורה דא, אך אז מיר זאלן הערן וואס דו זאגסט, דאס איז געווען א שפיל, כדי צו קענען, זיי האבן געוואלט אז ער זאל זען די גאנצע מעשה. וואו, הכריז עליהם האט ער אויסגערופן אנשים הללו גדולי הדור הם, ואבותיהם שימשו בבית המקדש, קוק וואס גייט פאר. קומען צופארן גדולים, זייערע עלטערן זענען, כאותה ששנינו, ס'איז א משנה מסכת יומא, זכריה בן קבוטל אומר, הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל, די גמרא פארציילט, די משנה פארציילט אז די כהן גדול האט נישט האט נישט געטארט דרימלען יום כיפור, האט מען אים פארגעלערנט דניאל, און ער האט אויסגערימט, שוין, האט אנגעפאנגען פארלערנען די שיעור, התחיל הוא מטמא, ווען חנניה האט מטמא געווען, והם מטהרים, זיי האבן אים אפגעפרעגט, הוא אוסר והם מתירים. איך ירושלים האט חלילה אויסגערופן אנשים עלו לי ששב היים זענען פיסטע מענטשן שלטוי היים אמרי לא הם זעם געזוגט כבר בניסו האסט אין שוין אויפגעבויט קענסט נישט יעצט ווי יעצט יוכל ליסטער האסט דאך פריער געזאגט אז אונז זעמיר אנשים גדולים, וואס פלוצלינג יעצט זאגסטו אז זעמיר אנשים של תהו? כבר גדרת, האסט שוין געמאכט א געיט, ואי אתה יכול לפרוץ, איינמאל דו האסט אונז האסט אונז געגעבן אז אונז זעמיר מוראדיג, אמר להם האט חנינא געפרעגט וואס גייט פאר דא מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים, פארוואס איך בין מטמא איר זענט מטהר, אני אוסר ואתם מתירים, אמרו לו מפני שאתה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ, ס'איז א איסור צו טון. אמר להם אבער אבער והלא עקיבא בן יוסף, די הייליגע תנא עקיבא היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ, ער האט דאך אויך אזוי געטוהן, זאגט רש"י דתנן ביבמות, אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעבר השנה, דאס הייסט, כשירדתי לנהרדעא, מ'טאר דאך נישט מעבר זיין? אמרו לו הנח ר' עקיבא, ברענג מיר נישט קיין ראיה פון ר' עקיבא, ווייל שלא הניח כמותו בארץ ישראל, וויבאלד אז ער איז געווען גרעסער ווי די חכמים אין ארץ ישראל, האט ער געמעגט מעבר זיין אין חוץ לארץ. אמר להם אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל, ס'נישט דא אזעלכע גרויסע חכמים אין ארץ ישראל, אמרו לו, אפשר מיינסטו אזוי? גדיים, די ציגעלעך, שהנחת וואס דו האסט איבערגעלאזט נעשו תישים זענען שוין געווארן גרעסערע, בעלי קרניים זענען געווארן מיט גרויסע הערנער גרעסער ווי דיך. אז דו ביסט געווען אין ארץ ישראל, דעמאלטס ביסטו געווען גרויס, אבער ביסט אוועקגעפארן, היינט איז שוין דארט דא אזעלכע חכמים גדולים, והם שגרונו אצלך און זיי האבן מיר געשיקט צו דיר, וכן אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמינו. נו, ווי קומט אריין די גמרא, שלמה? די גיי זאג זאג זאג זאג מיר מיין נאר אין דרום אין שמע יוי די האט צו צען צו נעסטאפ מיט דעם לאב יא היי בניד די פון לייגן אין חיירם דאף סאמע גימ לומד בייז ווי אמרי לאחיין איש בגויל אין די חכם האבן געהייסן און זיי מזאגן פאר אלע מענטשן אז מ'זאל איך מ'זאל דיך נישט אויסהערן אז אין שמע מיר נעמען זיך אן אונזערע ווערטער מיט עס אין לאב יא לי זאלן זיי אלע גיין להר אויף א בארג לכו דהורים די גוים גייען אלץ אויף א בארג און דארט מאכן זיי זייערע געטשקעס, זיי זאלן זיך בויען א מזבח זאגט רש"י און שוין, אחיה יבנה מזבח. יא? און חנניה ינגן בכינור, ער זאל שפילן פארן מזבח, ויכפרו כולם זאלן אלע לייקענען ויאמרו אין להם חלק באלוקי ישראל. נישטא אזא זאך, מען קען נישט דא מאכן קיין אויס תורה, אויס וועלט. מיד געו כל העם בבכיה ואמרו חס ושלום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. אונז האמיר א חלק באלוקי ישראל, פרעגט די גמרא וכל כך למה, וואס האט מען געדארפט אזוי שטארק זען אז דער אז דער חנינא זאל נישט מאכן קיין חדשים מיט די אלע זאכן נאר אין ארץ ישראל.

ענטפערט די גמרא משום שנאמר וויבאלד ס'שטייט כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים אפילו נאכן חורבן גייט עס נאר אין ארץ ישראל פרעגט די גמרא א זייטיגע זאך אין דער מעשה בשלמא איך פארשטיי ווען חנניה האט מטהר געווען האבן זיי מטמא געווען ווייל זיי זענען געגאנגען לחומרא אלא הוא מטמא ווען ער איז געגאנגען מטמא זיין והם מטהרין היכי הוי והתניא חכם שטמא איינמאל א חכם איז מטמא אין חברו רשאי לטהר אסר איינמאל א חכם האט געאסרט אין חברו רשאי להתיר ענטפערט די גמרא קסברי זיי האבן געהאלטן כי היכי דלא נגררו בתריה וויבאלד זיי האבן געוואלט אז כדי די מענטשן זאלן אפלאזן האבן זיי אלעס געטון אבי צו קריגן אויף ער ווי קומט דאס אריין די גמרא בשעפער נעמען קונה

קאפעלע פאר נאך די גאנצע פאר נאך דעם מאכעט וואס לויט געציפער זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה וואס דער כרם ביבנה איז נישט קיין וויין גארטן זאגט רש"י על שם שו חון על שם שהיו יושבין שורות שורות ככרם מ'איז געזיצן שורות שורות אזוי ווי א וויין גארטן וואס איז איינגעפלאנצט שורות שורות איז געווען דארט רבי יהודה מיט רבי יוסי מיט רב נחמיה די אלע זענען געווען דארט ורב לייזער בנו של רבי יוסי הגלילי פתחו כולם בכבוד אכסניא האבן זיי אלע אנגעפאנגען צו רעדן שיינע חיזוק אויף א מענטש וואס נעמט אריין אורחים אויף די גרויסקייט פון הכנסת אורחים פותחים בכבוד אכסניא ודרשו פתח רבי יהודה רבי יהודה איז געווען דער ערשטער וואס האט אנגעפאנגען ווייל ער איז געווען ראש המדברים בכל מקום רש"י זאגט אין מסכת שבת דף לג סא דאס ער איז געווען דער ראש המדברים. שטייט, ער האט אנגעפאנגען רעדן ודרש בכבוד התורה. ער האט אנגעפאנגען רעדן פון די גרויסקייט פון לומדי התורה. שטייט אין די תורה ודרש, ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, משה רבינו נאך די עגל, האט גענומען זיין טענט, זיין הויז, און ארויסגעגאנגען דרויסן. והלא דברים קל וחומר. ומה דאך ארון השם, שלא היה מרוחק אלא י"ב מיל.

תלמידי חכמים, שהולכים מעיר לעיר, זיי גייען אסאך מער ווי י"ב מיל, און ממדינה למדינה ללמוד תורה, דאך על אחת כמה וכמה אז זיי הייסן מבקשי השם. די תורה זאגט, וואס שטייט אין די תורה, והיה כל מבקש השם, ווער ס'זוכט דעם ארון,

וויין זיך צו זיך טראש פונעם בפונעם איך קען דאמר זאגן זאגן אנדערע פשט איך קאך אמאל א קודש בריך אין מויז כשם שאני הסברתי לך פונעם פינג ווי איך האב שיין גערעדט צו דיר בייט איך דיך מויז רבי אני קאך אטו בהסבר פונעם לישראל ואחזרו אוהל עם קוימוי רעד שיין צו די אידן, דאס איז פנים אל פנים, ודבר השם אל משה, אז איך האב דיר געוויזן א פנים, דארפסטו ווייזן פאר די אידן אויך די פנים. זאגט ער ווייטער ושוב אל המחנה, ער איז צוריקגעגאנגען צום מחנה אמר רבי אבהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, די ווייסט וואס וועט זיין? אז די וועסט אנטלויפן עכשיו יאמרו הרב בכעס, דער אייבערשטער איז בכעס אויף אונז, זאגט רש"י משום מעשה עגל, ותלמיד בכעס, ישראל מה תהא עליהם. וגם אתה מראה להם כעס, אז דו ביסט ארויסגעגאנגען מיט דיין אוהל, וואס וועט דא זיין? איז אם אתה מחזיר אוהל למקומו מוטב, ואם לאו יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך. און דו וועסט אויפהערן צו זיין מנהיג דעמאלטס. זעה דא די אייבערשטער האט אזוי ליב די אידן, אז אפילו ווען דער אייבערשטער דארף זיין בכעס, אבער אז דו גייסט אויך אוועק פון זיי, וועט נעמען א צווייטן. איך טוה עס אלץ מיט די מנהל דא. אז אויב איך דארף אנשרייען א בחור, איך דארף אים זאגן גיי ארויס פון דא, איז איין זאך, קאל אים שוין, נו, נו, געב אים חיזוק. יעדע מאל שיקט ער ארויס זיין בחור, פלוצלינג באקומט ער א טעלעפאן קאל פון די מנהל. ווייל עס איז אויך ביי עלטערן, אז א טאטע זאגט א שטרענג ווארט פאר די קינד, דארף די מאמע אין די זייט געבן א גלעט. און אז די מאמע גיבט א שטרענג ווארט פאר די קינד, דארף די טאטע געבן אזא ווייזן א שטיקעלע פנים. אויב נישט ישראל מה תהא עליהן אמר רבא אפילו משה רבינו טאקע איז צוריק געגאנגען און מיר דערמאנען די אייבערשטערס ווערטער גייט נישט לבטלה אף על פי כן לא יצא הדבר לבטלה און יהושע איז טאקע געווארן נאכדעם די די מנהיג לאמיר צוריק גיין צו די כרם ביבנה ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה רבי יהודה האט אויך אנגעפאנגען רעדן אסאך אסאך מענטשן דארט צוזאמגעזאמלט דארט אין כרם ביבנה האט ער קודם גערעדט פון די גרויסע צו לערנען שטייט אין די תורה ודרש הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם פרעגט ער וכי אותו היום נתנה תורה לישראל ווען סוף פון די פערציג יאר ווען משה רבינו גייט שוין אריין דעמאלס זענען די אידן געווארן פאר א פאלק והלא אותו היום סוף ארבעים שנה היה ווען האט משה רבינו געזאגט די פסוק פון הסכת ושמע ישראל סוף פערציג יאר קבלת התורה איז געווען די ערשטע יאר אין מדבר אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני די אלע וואס לערנען תורה איז זיי דאס ממש אזוי ווי מ'האט עס יעצט באקומען דאס איז היום הזה היינט האסטו באקומען די תורה אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו תדע א ראיה האסטו אז א מענטש האט ליב די תורה יעדן טאג פון ניי, שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, א מענטש ליינט קריאת שמע יעדן טאג צופרי און ביינאכט, און אויב חס ושלום איין טאג פארשלאפט ער, ואם ערב אחד אינו קורא דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם, ער ווערט צובראכן, ער האט פארפאסט קריאת שמע, ער קען זיך נישט אפקילן, ס'איז כאילו ער האט נישט געליינט קיין קריאת שמע, זעט מען, איך האב נעכטן געליינט קריאת שמע, ניין, היינט דארף, היינט איז קריאת שמע קריאת שמע. אז מען רעדט שוין פון די פסוק, לאמיר זען הסכת, וואס איז הסכת? הסכת זאגט רבי יהודה ווייטער איז צוויי ווערטער, הס כת, הס כת, עשו כתות, מאכט חבורות, עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה, מען קען נאר זוכה זיין צו לערנען מיט א חברותא. כדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, מאי דכתיב, שטייט א פסוק אין ירמיה, חרב, ס'זאל קומען א מעסער, א שווערד, זאל קומען טויט, אל הבדים, אויף די בדים, ונואלו. וואס איז פשט אין די פסוק? וואס איז די בדים? חרב, על שונאיהם של תלמידי חכמים, א חרב זאל קומען אויף די תלמידי חכמים, ער זאגט שונאיהם, ווייל ער וויל נישט זאגן, שיושבים בד בבד, הבדים אזוי ווי איינצעלע מענטשן ועוסקים בתורה, זאל קומען א שווערד אויף זיי, ולא עוד, נישט נאר דאס איינס איז שלעכט, אלא שמטפשים, אז מען לערנט אליינס, קען מען פארקריכן, מען קען זיך טועה זיין, כתיב הכא ונואלו, וכתיב התם, משה רבינו געבעטן, אשר נואלנו ואשר חטאנו, ולא עוד אלא שחוטאים, שנאמר ואשר חטאנו, ואיבעית אימא מהכא, נואלו שרי צוען, זיי האבן זיך פאר טועה געווען, די שרים פון מצרים, נו וואס זאגסטו? איז וועגן דעם זאג איך הסכת, זע צו לערנען בחברותא, די חזון איש שרייבט, אז דאס איז געזאגט געווארן פאר מ'האט אפגעשריבן תורה שבעל פה. א מענטש לערנט אליינס פאר זיך אלע דרשות קען ער זיך טועה זיין אבער אז מ'האט א חברותא מ'האט א גמרא און מ'האט שוין דעם שולחן ערוך קען מען יא לערנען אליינס פארקערט אלע גדולי ישראל זענען אויסגעוואקסן געזיצן און געלערנט אליינס דבר אחר זאגט די הייליגע גמרא הסכת וואס טייטש הסכת כתתו הסכת א לשון פון צוברעכן צוברעך דיך כתתו עצמכם

צוגעמאכט די גמרא פארוואס? דבר אחר, אז זאת התורה אדם כי ימות באהל, זאת התורה, זאגט רש י היכן, היכן מצויה באדם שימות באהלי תורה. היכן מצויה, ווי איז די תורה? באדם שימות באהלי תורה. א מענטש וואס ממית איז, דבר אחר הסכת ושמע ישראל, הס, קודם זיי שטיל.

שטאטעלעך, ומיץ אף, נאך נישט רש י, דער רש י איז שוין אין די נמשל, ומיץ אף, וואס קומט ארויס ווען מען קוועטשט די נאז, שלמה? יוציא דם, יא? קומט ארויס ווען איינער קראצט די נאז צו סאך וואס קומט ארויס בלוט. ומיץ אפים, וואס קומט ארויס פון א צארן, וואס קומט ארויס פון א כעס'דיגער מענטש, יוציא ריב, קומט ארויס א מחלוקת, דאס איז די פשטות. גייט ער עס דרשענען אזוי, במי אתה מוצא חמאה של תורה, ביי וועם קען מען טרעפן פיינע פוטערדיגע תורה, במי שמקיא חלב ווער ס'שפייט אויס די מילך שינק משדי אמו עליה, וואס ער האט געזייגט פון די מאמע, זאגט רש י, המוציא את החלב שמצץ משדי אמו על דברי תורה, חמאה היא לו, אז א מענטש ער לייגט אוועק אלע תענוגים. ער לייגט אוועק אלעס, ער איז גרייט זיך מוסר נפש צו זיין, זאל זיין וואס זאל זיין, ער וועט ארויסקומען א פיינע פוטער, עס וועט ארויסקומען א לחם, אבער יעצט פון די פסוק ומיץ אף יוציא דם, אז מען קוועטשט די נאז קומט ארויס בלוט, דרשנט ער אזוי, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, ספר המידות.

דתנן רבי ישמעאל אומר הרוצה שיתחכם אויסגעלאזט ומיץ אפים איינער קוועטשט אויס א צארן קומט ארויס מחלוקת כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושניה ושותק יעדע רבי יעדע תלמיד וואס ער ער ער ער ליידט פון זיין רבי און ער נעמט אריין וואס דער רבי זאגט אים זוכה להבחין בין דיני ממונות וואס דאס איז שוין טיפע טיפערע הלכות לדיני נפשות. זאגט רשי דיני ממונות עמוקים הם. דתנן ר' ישמעאל אומר הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות. שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן שהן כמעין נובע. זעט מען אז מ'זיצט ביי א רבי קען מען זוכה זיין צו גרויסע זאכן. אמר ר' שמואל בר נחמני און מען ווייטער רעדן פון זיך פלאגן אין תורה מאי דכתיב א פסוק אין משלי אם נבלת אויב דו האסט דיך פארמיאוסט בהתנשא וועסטו גרויס ווערן ואם זמות יד לפה כל המנבל עצמו על דברי תורה זאגט רשי ששואל לרבו כל ספיקותיו דו מוזט האבן א אנדערע קאלער ווייל דו ליינסט אונטער יעדע רשי וואס מען לערנט

יד לפה, שפעטער ווען מען וועט דיך פרעגן וואס גייסטו טוהן עסט האלטן די הענט אויף די מויל, עסט נישט וויסן וואס צו ענטפערן. איז דאס איז געווען די ערשטע זאך? ניין? די ערשטע דאס איז געווען די ערשטע זאך רבי יהודה. פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניא? די חכמים זענען געזעצן בכרם ביבנה. פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניא ודרש מאי דכתיב ויאמר שאול אל הקיני, שאול המלך ווען ער האט געוואלט גיין מלחמה האלטן מיט עמלק, ממש ענינא דיומא. עס קומט זיך האלטן מיר דאך יעצט פאר פרשת זכור. האט ער געזאגט פאר די קיני פאר יתרו לכו סורו גייט אוועק פון דא רדו מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו אז נישט וועל איך דיך אויך אויסהרג'ענען ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל וואס זעה איך פון דעם ווי באלד זייער עלטער עלטער עלטער עלטער זיידע יתרו האט געטוהן א חסד וועגן דעם הייסט כאילו די גאנצע משפחה אלע אייניקלעך זיי האבן געטוהן חסד זאגט ער יא, והלא דברים קל וחומר, ומה דאך יתרו שלא קירב את משה אלא לכבוד עצמו, ווייל ער האט דאך געהאט כבוד, יתרו, כך, זאג איך אז אלע קומענדיגע דורות, דארף מען ראטעווען פון א מלחמה, ווייל זייער עלטער עלטער עלטער עלטער זיידע האט געטון א חסד, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, א מענטש וואס נעמט אריין אן ערליכע איד אין שטוב, ומאכילו געט אים עסן ומשקהו און ער געט אים טרינקען ומהנהו מנכסיו, איז דאך אז על אחת כמה וכמה,

אבער דאס פרעה האט אויפגענומען שנאמר, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, אויב דו האסט מענטשן צווישן דיינע ברידערס מיליטער מענטשן, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, ער האט אלץ געזוכט זיך פרעה, מיט דעם אלעם כך, טארן מיר אונז נישט טשעפענען קיין מצרים, ווייל זיי האבן, ווייל אונז זענען איינגעשטאנען דארט. איז המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו, על אחת כמה וכמה אוודאי דארף מען מכיר טובה זיין. פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניא ודרש. שטייט עטס ווייסט דאך די גאנצע פרשה מיט די ארון, די פלישתים האבן צוגענומען די ארון, און מען האט עס צוריק געברענגט, עס איז געבליבן ליגן ביי א איד, ער האט געהייסן עובד אדום, פאר ויברך ה' את עובד אדום, בעבור ארון אלוקים, און דברים קל וחומר, מה דאך, וואס האט ער געטוהן? וואס האט עובד אדום געטוהן? ער האט אויסגעקערט יעדן טאג אין פארנט פון די ארון, און מה דאך ארון שלא אכל ושתה, ס'טרינקט, ס'טרינקט נישט, ס'עסט נישט. אלא כיבד ער האט אויסגעקערט אין פארנט פון דעם וריבץ לפניו האט אויפגעוואשן כך זאג איך אז דער אייבערשטער האט געבענט דעם געבענטשט דעם עובד אדום איז המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה פרעגט די גמרא מאי היא ברכה שברכו וואסער ברכה איך האב זייער ליב די גמרא וואסער ברכה האט דער אייבערשטער געבענטשט עובד אדום אמר רב יהודה בר זבידא זו חמות ושמונה כלותיה שילדו ששה ששה בכרס אחת, די ווייב פון עובד אדום און אלע זיינע אכט שנירן, אלע האבן געבוירן א זעקסטלינג. ליידער ליידער היינט זעמיר אזוי אויסגעמישט אין גלות, אז מען קען הערן אפילו צווישן אידישע קינדער זאגן, קינדער, כ'האב קינדער, קינדער, זיי וויסן אויף וועמענס חשבון, און זעט איר דען, על פי תורה איז קינדער א ברכה. הערסט, דער אייבישטער האט אים געבענטשט?

נו, אז עובד אדום האט געהאט צוויי און זעכציג קינדער, פון אכט, נו, אכט מאל זעקס, ניין מאל זעקס, מיט די ווייב, קען נישט, פלאס אכט ער האט דאך געהאט פריער אכט קינדער אויך פארדעם פעלתי השמיני צוויי און זעכציק קינדער אויב עטס ווילט כ'האב פארגעסן פריער אויסצורעדן א שטיקעלע דער רבי האט א אנדערע גירסא אין די גמרא מיש צוריק וואס איז די המשך נו זייער שיין עת לעשות לה' הפרו תורתך קען מען אפילו מטמא זיין מטמא זיין אבי צו זיין קוקטס אריין אין ליקוטי מוהר"ן אין די ערשטע חלק סימן ר"ט, האט דער רבי האט א שטיקעלע א אנדערע גירסא אין די גמרא, זייטס מוחל איך האב עס פארגעסן אויסצורעדן בשעת מעשה. ר"ט, ר"ט כדאי אריינצוקוקן אינעווענדיג. אונז האבן שוין געלערנט די תורה אויף מסכת ברכות דף כ"ו. כ'גיי נישט לערנען די גאנצע תורה יעצט, נאר דער רבי איז דא גורס כמו שאמרו חז"ל אין מסכת ברכות.

ביי די שמאלע שורות דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה וואס די גאנצע תורה איז תלוי אין דעם בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך אמר רבא אפילו לדבר עבירה איז דא א קליינע ט' אמר רב פפא ס'איז דא א קליינע אות דארט, צו עין יעקב, נוסח עין יעקב, היינו דאמרי אינשי, דאס וואס מענטשן זאגן, גנבא, א גנב, אפום מחתרתא ווען ער כאפט זיך אריין אין א הייל, ער וויל גיין גנב'ענען, רחמנא קרי, בעט ער אויך דעם אייבערשטן. סאו דער רבי ברענגט עס אראפ דא, און דער רבי איז גורס די גמרא אז דאס איז תפילות, וואס דער גנב בעט, דאס שטייט בכל דרכיך דעהו, נעם אריין דעם אייבערשטן אין אלע דיינע זאכן. ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, וואס נעמען מיר יעצט ארויס פון דער גמרא איין מורא'דיגע זאך וואס איך וואס איך זע דא אז אז

יד לפה, שפעטער ווען מ'וועט מ'וועט אים פרעגן וועט ער נישט וויסן, זייער וויכטיג א מענטש זאל יעדע זאך פרעגן, בפרט יונגעלייט, האט חתונה, גיי צו א דיין, גיי צו דיין מורה דרך, פרעג אים, אזוי וועסטו וויסן אין לעבן וויאזוי זיך צו פירן, קען נישט אליינס אליינס. שכוח אייבערשטער אז אונז האבן זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא.